איך הייב אן ווי ס'איז טעקניקלי סוף די פריערדיגע פרק, פרק ד', ווי ס'שטייט וזאת התורה אשר שם משה אלה העדות והחוקים, און ס'געבט די פלאץ און די צייט ווען ס'איז געשען נאכאמאל, דאס איז פון מיינע קלארסטע ראיות אז דא רעדט מען נישט פון איין לאנגע דרשה, מ'קען נישט ליינען איין המשך, דא איז דא א נייע דרשה וואס איז א זייער א וויכטיגע דרשה, ס'הייבט זיך אן שמע ישראל, ויקרא משה אל כל ישראל שמע ישראל זייער קלאר אזוי ווי ער רופט צוזאם די אידן און ער זאגט זיי פריער האט נישט געשטאנען אז ער האט צוזאם גערופן די אידן די ערשטע דרשה פון אלה הדברים איז סתם געשטאנען דאס איז די דברים און יעצט שטייט גלייך די דרשה לאמר הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר דאס איז געווען די הקדמה קען מען קען זאגן דאס איז אזווי א ביאור אויף א תורה ס'איז שוין דא א תורה דא איז א ביאור דא שטייט וזאת התורה דאס איז די תורה קען זיין ס'איז אזוי בעקווארד די תורה פון פריער איז א ביאור אויף די תורה פון יעצט. אבער ער זאגט נאכנישט די תורה, ער זאגט נישט אויך חוקים ומשפטים, ביז ער וועט זאגן חוקים ומשפטים וועט נאך נעמען אביסל צייט, ער זאגט וואס מ'קען רופן הקדמות, עס קען זיין איין הקדמה עס קען זיין אפאר הקדמות, א באנטש מיט הקדמות צו די חוקים ומשפטים. נאר אין די פרק האבן אונז זייער פעימעסלי די עשרת הדיברות א צווייטע מאל, ס'קען זיין אז די פשט איז אזוי, דאס דא דאס שטייט אלה החוקים ומשפטים וואס דיבר משה אל בני ישראל בצאתם ממצרים, ס'הייסט דאס איז וואס האט ער געזאגט עשרת הדיברות, אקעי די אייבערשטער האט גערעדט א חלק משה, נאכדעם די נעקסטע פרק הייבט זיך טאקע אן וזאת המצוה החוקים ומשפטים אשר ציוה ללמד אתכם לעשות בארץ אפשר דאס זאגט ער שוין שפעטער על כל פנים דאס איז ללמד בארץ און פריער איז געווען בצאתם ממצרים אבער מצד שני זעט מיך נאך אלץ אויס אז די גאנצע עשרת הדיברות דא עס הייסט איז נישט ממש די חוקים ומשפטים אליינס ס'קען זיין די חוקים ומשפטים זענען באמת די שפעטער נאר די גאנצע עשרת הדיברות הגם ס'שטייט שוין חוקים ומשפטים הלכות מצוות לא עשה ולא תעשה אין די עשרת הדיברות איז עס אבער אויך אזוי ווי א הקדמה אז דא אין דעם א ברית אזוי ווי הייבט אן משה רבינו השם אלקינו כרת עמנו ברית ער זאגט לא את אבותינו דאס איז נאך א סיבה פארוואס איך טראכט אפשר די דרשה איז געווען במקור א דרשה פון די פריערדיגע דור ווייל דאס אויב ס'איז די צווייטע דור איז דאך יא את אבותינו ממש ענקער טאטעס מ'קען דוחק זיין תירוצים שונים אבער ס'איז זייער מאדנע צו זאגן לא את אבותינו פנים בפנים ס'זעט אויס יא דאס איז א דרשה וואס משה רבינו האט אליינס געזאגט פאר די אידן אפשר גלייך נאך מעמד הר סיני און אזוי ווייטער, דאס איז מיין חידוש, קיין אנדערע מפרשים זאגן נישט דאס, אנדערע זאגן דוחקים אז מען קען זאגן לא את אבותינו הגם ס'איז יא, ס'מיינט אויכעט ענק, איך פארשטיי נישט. אבער על כל פנים ס'זעהט מיך אויס אז די גאנצע מעשה איז בעיקר דער כריתת ברית, אז עשרת הדברות איז נישט נאר אזוי א ליסט פון מצוות, מען קען זאגן א ליסט פון כללית'דיגע מצוות, איך מיין עס איז אויך בעיקר א כריתת ברית וואס דאס ברענגט משה ארויס זייער קלאר אין די פרשה, און די צווייטע זאך וואס איז זייער קלאר וואס ער פירט אויס פון די פרשה, זעט אויס אפשר די עיקר ריזען פארוואס משה זאגט דאס אין די איינע פון די צווייטע זיך, ס'האט צוטון מיט די צווייטע מטרה פון גאנץ ספר דברים, ס'הייסט ספר דברים חוץ פון דעם וואס ס'זאגט סתם די תורה, אפשר א צווייטע מאל, האט דאך א זייער וויכטיגע מטרה צו ווייזן אז די תורה קען גיין ווייטער אפילו נאך משה רבינו גייט שטארבן אפילו אין די נעקסטע דורות אין ארץ ישראל וואס משה רבינו איז נישט דארט. און פאר דעם פארציילט משה די מעשה באריכות, עס איז נישט געשטאנען בכלל אין פרשת יתרו דאס, אז נאך דעמאלטס ווען כשמעכם את הקול האבן ענק געזאגט אונז ווילן מער נישט הערן קול השם, רעד דו און אונז וועלן הערן, און די אייבערשטער האט געזאגט היטיבו אשר דברו איך בין מסכים, און אזוי ווייטער מי יתן און דו וועסט לערנען, והלמד אתכם את המצוות ועשו בארץ, לכאורה וואס מיינט עס אזוי, דאס הייסט אין ארץ ישראל גייט מען נישט הערן פון משה רבינו אליינס. אבער זאגט שוין משה אז בעצם דארפסט זיך טראכטן נאך איין לעוועל פאר משה רבינו אליינס זיך צו הערן פון די אייבערשטער אליינס זיי האבן אליינס מסכים געווען אז משה רבינו גייט זיין כאילו זיי גייען הערן דורך א שליח און פארקערט זיי האבן פארשטאנען אז מען קען נישט שלא על ידי שליח פארוואס ווייל מען קען נישט ס'איז א אש הגדולה און אזוי ווייטער די זעלבע זאך א המשך פון די שליח משה איז איין שליח און ער גייט זיי זאגן וואס זאל טון אין ארץ ישראל די המשך פון די שליח איז בעצם די נעקסטע שליח וואס משה רבינו גייט מאכן די נעקסטע נביאים וואס ער גייט רעדן וועגן אים שפעטער אבער דא איז שוין א התחלה פון א רמז פאר די נקודה און אויף דעם זאגט ער דאס איז אויך די כריתת ברית אז זיי האבן עס נישט מקבל געווען נאר אויף זיך נאר זיי האבן מקבל געווען אויף בארץ ווען זיי גייען אנקומען ושמרתם לעשות אזוי ווייטער לא תסורו ימין ושמאל זאלט טון פונקטליך וואס די אייבערשטער האט געהייסן. און שוין גלייך אין די אנהייב באמת זאגט שוין משה פנים אל פנים דבר השם כי יראתם מפני האש ולא עליתם בהר לאמר, דאס איז אביסל מאדנע ווייל אין פרשת יתרו שטייט בפירוש אז מען האט נישט געטארט גיין זיי האבן געהאט א גאנצע מצוות הגבלה זיי האבן נישט געטארט גיין און משה רבינו צוטיילט נישט דא די חילוק פון וואס איז די אייבערשטער וואס אונז לערנען אין די גמרא אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה און שפעטער ס'איז משמע אז אפשר די מעשה אין מתן פון ולא עליתם בהר לאמר וואס האבן געזאגט שפעטער וואס שטייט נאך די עשרת הדיברות קען זיין געווען נאכדעם ס'איז נישט קלאר וויאזוי מ'זעצט עס אריין אין די צייט אז ס'איז דא אין די פסוק דא איז דא פאר עשרת הדיברות כי רק כי האבן זיי געזאגט נאכדעם שטייט לאמר אנכי השם אלקיך לאמר ווער איז לאמר דבר השם ס'הייסט דבר השם פנים בפנים דבר השם עמכם ס'איז דא א לאנגע מאמר המוסגר לאמר און אבער דאס איז השם האט גערעדט דורך מיך, און ווילסט פארשטיין פארוואס האט השם גערעדט דורך מיך, וועסטו גיין אין די המשך וועסטו זען אז אה ענק האבן געזען כשמעכם את הקול, ותקרבון אלי און אזוי ווייטער, ס'איז אבער געווען א קול פארדעם, דארף מען פארשטיין פונקטליך וועלכע קול פאר דעם חכמים האבן איינגעזעצט אז עס איז א חילוק פון די ערשטע צוויי דיברות און די לעצטע דיברות, וואס איז דא א דיוק פון דעם ווייל אין די פשט הערט מען דאך אזוי אז די ערשטע צוויי דיברות רעדט די אייבערשטער גלייך שפעטער רעדט משה וועגן די אייבערשטער, על כל פנים דאס איז לכאורה די עיקר מעסעדזש דא פון דעם פרק.